אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, ס'קומט שבת אויף די וועלט, און ס'נישט דא נאך א שענערע הכנה ווי צו ענדיגן די פרשה, סאו לאמיר אריינכאפן די לעצטע חלק פון די היינטיגע וואך, און עס אנקומען צום שבת, עס קענען, עס פארשטיין וואס די אינגל ברענגט, די צעטל וואס די אינגל ברענגט אריין פון חדר, עס פארשטיין די ליינען, עס ענדזשויען צו מעביר סדרה זיין, סאו לאמיר אריינטאנצן, סאו האלט מען דא ביי די לעצטע סעט פון מכות, באח"ב, סאו אזוי ווי אונז האמיר שוין געשמועסט, די ערשטע, די ערשטע צוויי מכות פון יעדע סעט איז געווען א התראה, די ערשטע איז געווען ביים וואסער, די צווייטע געווען אין פאלאץ, סאו ויאמר ה' אל משה, עס קומט מכת ברד די ערשטע פון די סעט באח"ב, זאגט די אייבערשטער פאר משה רבינו השכם בבוקר שטיי אויף גאר פרי, און והתיצב לפני פרעה, ווייל דאס מאל שטייט שוין נישט הנה הוא יוצא המימה ער גייט ארויס צום וואסער, ווייל דער פרעה האט געזען אז מען האט אים קאמפראמייזד זיין פלאץ ווי ער איז זיך געגאנגען דארט אין בית הכסא, מילא איז ער זיך געגאנגען זוכן א צווייטע באהאלטענע פלאץ, מילא האט די אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו שטיי ביים פאלאץ אז ווען ער גייט ארויס זאלסטו אים גלייך קענען עפראוטשן, און ואמרת אליו זאלסט זאגן צו אים כה אמר ה' אלקי העברים אזוי האט די הייליגע באשעפער די אידישע באשעפער געזאגט שלח את עמי שיק ארויס מיין פאלק ויעבדוני זאלן מיך קענען דינען פארוואס ווייל כי בפעם הזאת דאס מאל ווען איך גיי דיר דא ברענגען די לעצטע סעט פון באח"ב אני שולח את כל מגפותי וועל איך שיקן מיין אלע מכות וואס הייסט ווייל רשי זאגט אז מכות בכורות איז געווען שקילה כנגד כל המכות סאו יעצט אז איך קום דא ווארענען אויף די לעצטע סעט וואס איינע פון די לעצטע פון די מכות פונעם לעצטן סעט איז מכות בכורות וואס דאס איז שקילה כנגד כל המכות קומט אויס אז מיט די לעצטע פיר מכות זאל איך דיר שיקן אלע מיינע מכות אויף דיר אל לבך. אויף דיין הארץ, צו צעברעכן דיין הארץ, ובעבדיך און אויך צו צעברעכן די הארץ פון דיינע עבדים ובעמך, פארוואס איז וואס איז די תכלית פון די לעצטע סעט פון באח"ב, איז בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, דאס אז דא אז ס'איז דא א באשעפער אין די נילוס און נישט קיין באש אז די אייבערשטער איז די איינציגסטע באשעפער, דאס האב איך שוין עסטעבלישט ביי דצ"ך. דאס אז די אייבערשטער האט השגחה פרטית אויף די אידישע קינדער דאס האב איך עסטעבלישט ביי ביי עד"ש. יעצט באח"ב די לעצטע סעט איז בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ נישט נאר אז איך האב השגחה פרטיות אויף די אידישע קינדער נאר איך האב א השגחה פרטיות אויף אלעם און ס'איז נישט דא נאך איינער וואס האט א השגחה פרטיות און נישט נאר כ'האב א כח צו ראטעווען די אידן און צו ראטעווען זייער פארמעגנס נאר איך האב אויך א כח דיך צו מאכן ארויסצושיקן די אידן פארוואס ווייל כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך די סיבה פארוואס כ'האב דיך דא געלאזט אויף דער וועלט וואס בעצם כ'האב דיך שוין געברענגט א מכת דבר וואס דעמאלטס האסטו געזען אז איך האב א כח צו הרג'נען א גאנצע גרופע פון זאכן פון בהמות. סאו כי עתה שלחתי את ידי ווען איך האב געהאט די טשענס צו הרג'נען די מכת דבר וואלט איך פונקט אזוי דיך אויך דעמאלטס געקענט הרג'נען ואך אותך ואת עמך בדבר וואלט איך דיך אויך געקענט ברענגען א מכת דבר און ותכחד מן הארץ און עס אלעס זאל זיין פארטיליגט פון די וועלט אבער ואולם בעבור זאת העמדתיך פאר דעיס דאס איז די סיבה פארוואס איך האב דיך דעמאלטס נישט געהרג'עט בעבור הראותך את כוחי כדי דיך צו ווייזן מיין כח ולמען ספר שמי בכל הארץ וויאזוי וואלט איך דיך געקענט ווייזן בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ אויב וואלסטו שוין יעצט געווען טויט מילא האסט געזען איך האב די קעפעביליטי צו הרג'נען אבער דיך האב איך נישט געהרג'עט ווייל כ'האב דיך געוואלט ווייזן מיין כח און כ'האב געוואלט אז פון יעצט אין די גאנצע וועלט סיי דו און די אידן און אלע דורות הבאים זאלן רעדן און שמועסן פון די הייליגן באשעפער'ס כח. און עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם זאגט משה רבינו ווייטער פאר פרעה דו טוסט נאך צוטרעטן די אידן זיי נישט ארויסצושיקן מילא הנני ממטיר כעת מחר וועל איך מארגן אזא צייט ברענגען א ברד כבד מאוד א שווערע האגל אשר לא היה כמוהו און דער מדרש לייגט דא א קאמע נאך אשר לא היה כמוהו ס'איז נאך אזאנס נישט געווען אין די גאנצע וועלט און עספעשעלי נישט במצרים וואס אין מצרים סתם אזוי רעגנט נישט למין היום הוסדה ועד עתה פון ווען מצרים איז געווארן א לאנד ביז יעצט איז עס נאך נישט איז נאך נישט געווען אזא אזא ברד, ועתה שלח העז שיק יעצט און זאגט משה רבינו די אייבערשטער האט געוואלט אפראטעווען די בהמות ווייל בעיקר די עיקר מכה איז דאך געקומען נאר אויסצוקלאפן די הארטע תבואה, סאו מילא די בהמות וואלטן נישט געדארפט שטארבן, סאו וועגן דעם זאגט לייגט משה רבינו צו פאר פרעה ועתה שלח העז שיק מיט א בהלה דיינע שלוחים זאלן גיין צאמנעמען את מקנך די בהמות ואת כל אשר לך בשדה און אלעס וואס געהערט צו דיר וואס ליגט אין פעלד, ווייל אויב נישט ווייל כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ווייל אלע מענטשן און אלע בהמות וואס וועלן זיך יא טרעפן אין פעלד ולא יאסף הביתה וואס וועט נישט אריינגעברענגט ווערן אין הויז דעמאלטס וירד עליהם הברד ומתו וועט די ברד אריינקומען און עס וועט אלעס אויסהרג'נען סאו זאגט די הייליגע פארציילט די הייליגע תורה אז הירא את דבר השם די וואס האבן מורא געהאט פונעם אייבערשטנ'ס רייד דאס הייסט נישט זיי האבן נישט מורא געהאט פונעם אייבערשטן אליין זיי האבן נאר מורא געהאט מחמת מוות זיי האבן מורא געהאט אז זיי וועלן שטארבן מעבדי פרעה די הניס את עבדיו האבן געמאכט זייערע עבדים און זייערע מקנאים שנעל אהיים לויפן אל הבתים און ואשר לא שם לבו אל דבר השם און די וואס האבן זיך נישט געקערט צום אייבערשטנ'ס רייד זיי זיי האבן נישט מורא געהאט איז ויעזב את עבדיו האבן יא איבער געלאזט זייערע עבדים ואת מקנהו בשדה און זענען טאקע אלע אויס געשטארבן ווען ווי מ'עט זעהן שפעטער ויאמר השם אל משה ס'איז געקומען די צייט צו עקשעלי ברענגען די מכה די קומענדיגן טאג איז ויאמר השם אל משה דא דא די די לעצטע סעט איז דאך געשעהן דורך משה אליין אויסער מכות בכורות די לעצטע דריי פאר די לעצטע מכות. זענען געקומען דורך משה, ויאמר השם אל משה נטה את ידך לייג דיין האנט על השמים, קעגן דעם הימל, אדער וויאזוי רש"י האט נאך א פשט אז די אייבערשטער האט אים געלייגט העכער'ן הימל און ער האט ליטערלי געקענט ארויפלייגן זיין הענט אויפן הימל, ווייל דא האט די אייבערשטער געוואלט ווייזן אז אז משה האט א כח אויף די אויר אויכעט, ווייל די ערשטע דריי מכות איז געווען אז די אייבערשטער האט א כח אויף די וואסער און אויף די ערד און אויף די זאמד. די צווייטע סעט איז געווען אז די אייבערשטער האט א כח אויף די בעלי חיים. די דריטע כח איז געווען אז די אייבערשטער האט אויך א כח אויף די אויר, ממילא האט ער אים ארויפגעלייגט העכער דעם הימל צו ווייזן אז ער האט קאנטראל אויף די הימל אויך. ויהי ברד בכל ארץ מצרים עס איז געקומען א האגל אויף גאנץ ארץ מצרים און די האגל גרויסע שטיקער אייז אזוי ווי אונז האמיר יעצט באט אויף סאך א גרעסערע פראפארשען און דאס איז געקומען על האדם אויף די מענטש ועל הבהמה און אויף די בהמות ועל כל עשב השדה בארץ מצרים און ס'האט געקלאפט אלע גראזן פון גאנץ ארץ מצרים. ויט משה את מטהו סאו האט די אייבערשטער געזאגט פאר משה. אז דו זאלסט אויפהייבן דיין הענט, אבער דער משה רבינו ברוב ענוותנותו האט געוואלט אז די עולם זאל נישט מיינען אז ער טוט עס, נאר יעדער זאל וויסן אז דער אייבערשטער טוט עס, מילא האט ער אויפגעהויבן דעם שטעקן וואס האט אויף זיך אויסגעקריצט דעם שם המפורש, און ער האט דאס געלייגט על השמים צום הימל, און והשם נתן קולות דער אייבערשטער האט געלייגט קולות און ברד און האגל אויף דער וועלט, ס'איז געקומען קולות און און האגל, און ותהלך אש ארצה איז אראפגעקומען פייער פון הימל, וואס דאס איז חוץ לדרך הטבע אז פייער זאל גיין אויף אראפ, און וימטר השם ברד, די אייבערשטער האט געמאכט רעגענען ברד על ארץ מצרים, ויהי ברד ואש, סאו יעצט, ס'איז געווען דא צוויי מינע ברד'ס, די ערשטע ברד איז געווען פלעין א שטיק אייז וואס דאס האט צובראכן די די די די תבואה, און די צווייטע מין איז געווען אש מיט ברד אויסגעמישט, און והיה ברד ואש מתלקחת בתוך הברד, ס'איז געווען ברד, און די אש איז געווען האט געפלאקערט אין דעם אין דעם ברד, דאס הייסט ס'איז געווען א שטיק א באל אייז, און אינסייד האט געפלאקערט א פייער, און רש"י וועט זאגן אז ס'איז געווען א נס בתוך נס, ווייל געווענליך. פייער און וואסער זענען דאך זענען דאך קעגנערס איינער דעם צווייטן, אבער דא צו טון די רצון קונם, צו טון די אייבערשטער'ס ווילן, האבן זיי זיך יא אויסגעמישט, און ס'איז געקומען אזא שטארקע ברד אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי, ס'איז נאכנישט געווען אזאנס אין גאנץ ארץ מצרים פון ווען מצרים איז געווארן א פאלק, ויך הברד בכל ארץ מצרים, די ברד האט געשלאגן אין גאנץ ארץ מצרים את כל אשר בשדה, אלעס וואס איז געווען אין פעלד, מאדם ועד בהמה, אלעס וואס מ'האט נישט אהיימגעטראגן איז געשלאגן געווארן דורך די ברד, און אויך ואת כל עשב השדה הכה הברד. סאו ס'איז געווען די צוויי מינע ברד'ס, איין ברד איז געווען פלעין אייז וואס דאס איז געווען גענוג צו צוקלאפן די פרוטס און וועזשטעבלס, די תבואה, די צווייטע מין ברד איז געווען מיט פייער וואס דאס איז געווען צו צוקלאפן דער מענטש ווייל דער מענטש שטארבט נישט פון א זעץ, די זעץ ווארפט אים אראפ אויפן פלאר, די אייז צושפאלט זיך, ס'קומט ארויס די פייער, די פייער פארברענט אים, דאס איז די מכת מוות. סאו האסטו געדארפט האבן צוויי מינע ברד'ס, פאר די מענטשהייט עקסטער און עקסטער פאר די תבואה. רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד אין ארץ גושן, דארטן ווי די אידישע קינדער האבן געוואוינט, דארטן איז נישט געווען קיין האגל. וישלח משה, וישלח פרעה, ויקרא למשה ולאהרן, פרעה האט שנעל גערופן, מ'זאל רופן צו אים משה און אהרן, ויאמר אליהם און ער האט געזאגט צו זיי, חטאתי הפעם, דאס מאל האב איך יא געזינדיגט, השם הצדיק די אייבערשטער איז גערעכט, ווייל ער האט מיך געווארנט, און דאך האב איך מרשיע געווען, דאך האב איך אים נישט געפאלגט, איך האב נישט ארויסגעשיקט די אידן, און ואני ועמי הרשעים, איך און מיין פאלק, ער איז מודה, איך בין מיך מודה ומתוודה. אז איך און מיין פאלק זענען די רשעים, סאו בעט איך דיר יעצט משה רבינו העתירו אל השם בעט שטארק צום אייבערשטן און ורב, עס איז שוין גענוג געווען וואס איז געווען ביז יעצט, דאס הייסט ביי די אנדערע מכות האט ער געזאגט אז נעם ס'זאל אוועק גיין מארגן למחר, אבער דא האט ער שוין געזאגט ניין ניין ניין אויב גייט דאס אן קאנטיניוען פאר נאך איין סעקונדע גייט דאך נישט איבער בלייבן קיין שריד ופליט פון גאנץ ארץ מצרים, ממילא ורב, עס איז שוין גענוג וויפיל עס איז געווען יעצט. מהיות קולות אלקים, זאלסט זיין מתפלל אז ס'זאל זיך סטאפן די קולות אלקים, וברד און ס'זאל זיך סטאפן די האגל, און ואשלחה אתכם און דעמאלטס אויב דו וועסט טאקע מתפלל זיין פאר מיר און ס'וועט אוועקגיין וועל איך ענק ארויסשיקן ולא תוסיפון לעמוד איך וועל ענק מער נישט אפהאלטן דא אין מצרים. ויאמר אליו משה כצאתי את העיר, האט משה געזאגט דו בעטסט מיך איך זאל רייט אוועי ארויסגיין? דארפסט ווארטן א מינוט ווייל איך דארף נאך ארויסגיין פון שטאט ווייל איך קען נישט מתפלל זיין דא אין שטאט דא איז דא אסאך עבודה זרות, סאו דעמאלס ווען איך וועל ארויסגיין פון שטאט אפרוש את כפי אל השם וועל איך אויסשטרעקן מיינע ארעמעס צום הייליגן באשעפער, און אז הקולות יחדלון אז די קולות זאלן זיך ענדיגן והברד לא יהיה עוד און ס'זאל מער נישט זיין קיין האגל דא אין מצרים, אבער מיין נישט אז איך בין מתפלל ווייל ווייל איך גלייב, איך נעם אן דיינע שטוסים אז דו האסט תשובה געטון, דו האסט נישט אנגעהויבן צו תשובה טון און איך ווייס אז די מינוט וואס ס'גייט זיך אויפהערן גייסטו ווייטער זינדיגן, נאר די סיבה פארוואס איך בין מתפלל ס'זאל אוועק גיין איז למען תדע כי להשם הארץ איז אז יעדער איינער זאל וויסן אז די אייבערשטער די ערד געהערט צום הייליגן באשעפער און ער קען דערמיט טון וואס ער וויל. און ואתה ועבדיך און דו און דיינע קנעכט, ידעתי כי טרם תיראון, ווייס איך אז ענק האבן נאכנישט מורא ענק הייבן נאכנישט אן מורא צו האבן פונעם אייבערשטן, נאר די סיבה פארוואס ענק האבן מורא איז סתם ענק זאלן בלייבן לעבן, כי טרם תיראון מפני ה' אלוקים, סאו ממילא ווייס איך אז די מינוט וואס עס גייט זיך אויפהערן גייען ענק אלע אויס גייען ענק אלע צוריק ציען פון ענקערע צוזאגן, אבער די סיבה פארוואס איך טו עס איז למען תדע כי לה' הארץ, זאגט משה רבינו ווייטער פאר פרעה והפשתה והשעורה נכתה, דאס, איך גיי טאקע מתפלל זיין ס'זאל זיך ענדיגן די קולות און די ברד, אבער די פשתה והשעורה, די הארטע נכתה וואס איז יא צובראכן געווארן, כי השעורה אביב ווייל די שעורה, די גערשטן, זענען הארט, ס'איז שוין געצייטיגט, און והפשתה גבעול און די פלאקס ליגט שוין אויף אזעלעכע שטארקע שטאנגען, אויף דאס דאס גיי איך שוין נישט מתפלל זיין ס'זאל זיך אויסהיילן. אבער די והחטה והכוסמת, די ווייץ און און די ספעלט, לא נכו, דאס איז נישט צובראכן געווארן, פארוואס זאל כי אפילות הנה, דאס איז נאך ווייעך, אבער סאו ממילא האסטו נאך עפעס וואס צו עסן, ממילא איך גיי נישט מתפלל זיין ס'זאל צוריקקומען די הארטע, איך האסט פשוט נאך וואס צו עסן פון די ווייעכע, אבער זאלסטו וויסן אז האסט נאך וואס צו עסן, אויב גייסטו אבער נישט אויספאלגן דיינע צוזאגן און ארויסשיקן די אידן, וועט קומען די נעקסטע מכה וואס דאס וועט אויכעט אוועקגענומען ווערן, מיין נישט אז ס'איז, ס'איז נישט קיין הפקר וועלט. ס'איז נאך דא עפעס מיט וואס מ'קען דיך שלאגן. איז טאקע דעמאלטס משה ויצא משה מעם פרעה משה איז ארויסגעגאנגען פון פרעה'ס פאלאץ, את העיר ער איז אויך ארויסגעגאנגען פון שטאט, ויפרוש כפיו ער האט אויסגעשטרעקט זיינע ארעמעס אל השם, און ויחדלו הקולות ס'האט זיך אויפגעהערט די קולות והברד ומטר לא נתך ארצה, און די האגל האט מער נישט אראפגערינען אויף די וועלט, אדער א צווייטע פשט אין רש"י, האט מער נישט דערגרייכט די וועלט, ס'הייסט ס'איז געבליבן שטעקן אינמיטן די לופט, און ס'איז מער נישט אראפגעקומען אויף מצרים, וירא פרעה פרעה האט אויך געזעהן כי חדל המטר, ס'האט זיך געענדיגט די רעגן והברד והקולות, ויוסף לחטוא האט ער קאנטיניוט צו זינדיגן און ויכבד לבו הוא ועבדיו סאיז געווארן געשטארקט זיין הארץ סיי זיין הארץ און סיי די הארץ פון זיינע עבדים און אויסער דעם איז געווען א עקסטערע החזקת הלב סאיז די הכבדת הלב געווען סיי פאר אים און סיי פאר די עבדים און עקסטער האט די אייבערשטער געמאכט אז ויחזק לב פרעה די פרעה'ס הארץ זאל זיך שטארקן ולא שלח את בני ישראל האט נישט ארויס געשיקט די אידישע קינדער כאשר דיבר ה' ביד משה זאלסטו האבן א סוקסעספול דעי און א ליכטיגן שבת קודש.